בית פרק כ א. אין די פרקים ביז סוף פון די ספר לערנען אונז נאך פארשידענע קליינע מעשות וואס זענען געשען אין די צייט פון דוד המלך, ספר מלכים גייט זיך אנהייבן ויהי כי זקן דוד, דאס איז די סוף מיתה פון דוד המלך און די ירושה פון דוד המלך, איז ביז דא איז אפאר קליינע מעשות, קען זיין ס'איז געשען פארדעם, אין מוקדם ומאוחר, עס קען זיין ס'איז געשען אין די צייט. פנים איז געווען א רעב איין מעשה איז געווען א רעב אין די צייט פון דוד דריי יאר איז געווען א רעב ס'הייסט נאך דריי יאר ווייסט מען אז ס'איז טאקע א רעב נישט סתם עפעס געשען האט דוד געפרעגט ביים אייבערשטן ויבקש דוד את פני השם צו ביי אורים ותומים צו ביי א נביא וואס איז געשען וואס איז דער וואס האבן זיי געזינדיגט אז ס'זאל קומען דעם רעב האט דער אייבערשטער געזאגט אל שאול ואל בית הדמים אשר המית את הגבעונים פשוט טייטש אז שאול האט געהארגעט עפעס גבעונים און די עונש פאר דעם איז געקומען א רעב האט דוד גערופן די גבעונים זיי געפרעגט וואס זאל זיי טון זיי מרצה צו זיין דער פסוק זאגט דא א קאמע די גבעונים זענען נישט אידן ווער זענען די גבעונים אונז געדענקען נאך פון ספר יהושע גבעונים זענען די גוים וואס האבן זיך פארשטעלט ווי אידן און זיי האבן אונז געטריקט צו מאכן א שבועה פאר זיי מען זאל זיי נישט שאטן און למעשה אז שאול האט זיי יא געשאט איז דאס טייטש ער האט עובר געווען זיין שבועה קומט עפעס א עונש. האט דוד געפרעגט נו וואס זאל מען טון? האבן די גבעונים געזאגט קוק אונז דארפן נישט קיין געלט אונז האבן נישט קיין עסק פון געלט דא אונז האבן נישט קיין טענות אויף קיין שום איד אונז האבן נאר טענות אויף שאול איז וואס זאל איך טון? מען זאגט אונז ווילן נעמען שאול זיבן פון זיינע קינדער גייען אונז מוקיע זיין להשם ס'הייסט אונז טרעפן די פסוק אנדערע די לשון והוקע אותם להשם האבן זיי געטראפן אויכעט. פאר די בנות מואב, על כל פנים וואס מ'זעט אז ס'מיינט הרג'נען און אזוי אויפהענגען אדער ארויסשטעקן אינדרויסן עס האט ווי א בזיון. האט די מלך געזאגט, יא, ער גייט זיי, גייט פאלגן, ער גייט זיי געבן זיבן קינדער פון שאול, שטייט ער האט רחמנות געהאט אויף מפיבושת, ער האט דאך געהאט א ברית מיט מפיבושת האבן מיר געלערנט פריער, אבער ער האט גענומען אנדערע קינדער פון שאול, ווער זענען זיי? צוויי קינדער פון רצפה בת איה, אונז האבן שוין געטראפן די רצפה בת איה, אונז טרעפן איר צווייטן מאל און פינף קינדער פון מיכל בת שאול וואס האט חתונה געהאט מיט עדריאל, דא דא א פראבלעם ווייל מיכל האט דאך נישט חתונה געהאט מיט עדריאל, זי האט חתונה געהאט מיט דוד און נאכדעם האט מען געגעבן צו פלטי בן ליש ס'דא אנדערע תירוצים אויף דעם אין די מפרשים על כל פנים מ'האט געגעבן די זיבן קינדער פון שאול פאר די גבעונים זיי האבן זיי געהארגעט דארט ויפלו שבעתם יחדיו ס'איז געווען בימי קציר בראשונים אנהייב זמן הקציר ס'הייסט אנהייב אנהייב זומער ס'איז ספרינג און זיי זענען געבליבן דארט יעצט רצפה בת איה די מאמע פון צוויי פון די מענטשן וואס מען האט געהארגעט נעבעך איז געגאנגען דארט און גענומען דארט עפעס א זאק, זיך אנגעטון געזעצן דארט ביים ביי א שטיין און געבליבן דארט געוואטשט די קינדער די טויטע קינדער פון איר א גאנצע טאג און א גאנצע נאכט אפאר חדשים זעט אויס ס'הייסט זיי זענען געבליבן דארט מען האט זיי נישט באגראבן און זי געשטאנען דארט זיך מתאבל געווען און געוואטשט אז די פייגלעך זאלן זיי נישט קומען. יעצט מען האט געפארציילט פאר דוד וואס רצפה בת איה טוט. זעט אויס ער האט פארשטאנען אז עס איז נישט קיין וועג צו לאזן די קינדער אזוי, האט רחמנות געהאט, וואס האט ער געטון, ער האט גענומען זייער, אויך די עצמות, די ביינער פון שאול און פון יונתן וואס יבש גלעד האבן גענומען, געדענקט אין די פריערדיגע מעשה ווען מען האט געהארגעט שאול און יונתן ביי מלחמת ביי די גלבוע, האבן די מענטשן פון יבש גלעד זיי גענומען און אראפגענומען פון די וואנט דארט און. גענומען צו זיי אין יבש גלעד, דארט שטייט זיי האבן עס באגראבן, נאר דא האט מען עס ארויסגענומען פון דארט זעט אויס, און מען האט צוזאמגענומען סיי זיי און סיי אנדערע קינדער פון שאול, מען האט זיי באגראבן אלע אין די ריכטיגע פלאץ, בקבר קיש אביו אין דער קבר פון משפחת שאול. נאכדעם וואס דאס אלץ איז געשען, ויעתר אלקים לארץ, אז דער אייבערשטער האט רחמנות געהאט און ער האט געמאכט ס'זאל ווייטער רעגענען, ס'איז נישט געווען קיין רעב, פון דעם די רש"י און די מפרשים לערנען אז ס'איז נישט געווען נאר די חטא פון די גבעונים, ס'געווען אויך די חטא על שאול, אז שאול לא נספד כהלכה, מען האט אים נישט ריכטיג באגראבן, מען האט אים נישט ריכטיג געמאכט א הספד, דאס איז א חלק פון די חטא, דאס האט מכפר געווען די צוויי חטאים, מען האט מעניש געווען שאול'ס קינדער און מען האט באגראבן שאול און זיינע קינדער בכבוד הראוי. יעצט די צווייטע חלק פון דעם פרק איז א הודעה אויף פיר מלחמות אדער פיר מענטשן בעצם פון פלשתים וואס דוד האט געהארגעט, לכאורה גייט דאס אויך צוריק אסאך צייט פריער, היות דא רעדט מען שוין נאכדעם וואס דוד האט מנצח געווען די פלשתים, ס'געווען פיר בני הרפה דאס איז אזוי די פסוק, רפה לכאורה בפשטות מיינט אזוי ווי רפאים, רפאים הייסט די ריזן וואס זענען געווען אמאל, פלשתים האבן געהאט ריזן, מענטשן זענען געווען גרויסע גיבורים זייער אויסטערליש גרויס און שטארק, און דוד מיט זיינע גיבורים האבן זיי געהארגעט, און דער פסוק פארציילט יעדע איינס, קודם איז געווען ישבי לכאורה, דאס האט ער געהייסן, ער האט געוואוינט אין נוב, און זיין משקל קינו איז עפעס א געווער וואס ער האט געהאט איז געווען דריי הונדרעט נחושת, עפעס א זייער א שטארקע זאך, און ער האט געוואלט שלאגן דוד, און יעצט דוד איז געווען מיד געווארן, איז געקומען אבישי בן צרויה האט אים געהאלפן, דעמאלטס שטייט א וויכטיגע זאך, האבן געשוואוירן מענטשן פון דוד, אז דוד וועט מער נישט גיין אין מלחמה, מ'זאל אים נישט מסכן זיין, ווייל ער גייט בלייבן אינדערהיים און זיי גייען מאכן מלחמות פאר אים, אבער דאס איז געווען די זמן וואס אבישי האט געהארגעט דעם ערשטן גיבור. צווייטנס געווען נאך א מלחמה, עס איז געווען סבכי החושת, עס איז געווען סף, נאך איינער פון ילידי הרפה האט געהארגעט איינער פון די גיבורים פון דוד סבכי החושתי. א דריטע מלחמה איז געווען. געווען גלית הגתי, לכאורה דא א סתירה מיט די פריערדיגע מעשה פון גלית, דא רעדט מען וועגן דעם על כל פנים דא שטייט אז אלחנן בן יערי בן יערי אורגים האט געהארגעט גלית, און אויך דא שטייט ווי גרויס זיין חנית איז געווען, איינער פון די גיבורים. רש"י זאגט אז אלחנן דאס איז דוד, און ס'דא אנדערע פירושים אין דעם. נאכדעם א פערדע זאך א מלחמה, ס'איז געווען איש מדון אן איש מידה, א גרויסע מענטש, שטייט ער האט געהאט זעקס פינגערס אויף יעדע האנט, סך הכל פֿיר און צוואַנציק פינגערס אויף אלע הענט און פיס האט ער געהאט זעקס פינגערס, ס'איז א גרויסע גיבור אויך פון ילידי הרפה, ילידי הענק אזוי ווי, און יונתן בן שמעה אחי דוד האט אים געהארגעט, די אלע פיר מענטשן גיבורים פון פלישתים האבן געהארגעט דוד און זיינע מענטשן.